גמרא אין מסכת ערכין ברענגט אראפ די ענין פון תוכחה, גמרא זאגט דארטן צוויי זייער קורצע זאכן וואס איז זייער זייער שטארק נוגע און עס האט זיך א טיפע הסבר, די גמרא זאגט תמה אני אם יש בדור זה מוכיח, און דאן זאגט די גמרא תמה אני אם יש בדור זה שיכול לקבל תוכחה. די גמרא זאגט עס אין די צייטן פון די תנאים. לאמיר צונעמען די צוויי זאכן און זען וואס דאס מיינט וואס א עמקות ליגט אין די ווערטער. די ערשטע זאך וועט מען גיין תמה אני, לאמיר קודם גיין מן הקל אל הכבד, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע לקבל תוכחה, אויב ס'איז דא איינער וואס איז גרייט מקבל צו זיין,

צו זאגן תוכחה פאר א געוויסע ענין, פאר א ציבור, צו פאר א יחיד, ער וויל געבן א דרשה ערגעץ, ער וויל מאכן א מחאה ווי מען רופט עס היינט, ארויסגעבן א צעטל, זאגט מען פאר אים צוויי זייער שטארקע פוינטס וואס איז צו נעמען אין קאנסידערעישאן, פוינט נאמבער וואן, מקבל, טראכט אריין, די מענטשן וואס וועלן ליינען די צעטלס און הערן וואס דו זאגסט, קען זיין אפאר מענטשן זאלן טאקע אויסהערן, באט וויפיל מענטשן וועלן זאגן וועלן זיך נעמען לאכן פון דיר, און זאגן צו ריכטיג צו נישט איז נישט נפק"מ יעצט, באט וויפיל מענטשן וועלן זאגן ער גייט אונז זאגן וואס צו טון, דו ווייסט וואס ער, מ'וועט דיך בארעדן, און אפשר ס'איז אסאך זאכן וואס טאמער זאלן זיי טאקע זאגן טאקע זאכן וואס דו טוסט נישט גוט, און ממילא.

באט דיך בארעדן איז דאך אליינס מבזה זיין בשוק מענטשן זאגן קוק אן וואס ער טוט קוק אן וואס ער נישט טוט זיך בעסער ער טוט אסאך ער גייט אונז זאגן ער טוט אסאך גרעסערע עבירות זיינע קינדער זיין באבע זיין עלטער באבע זיין קאזין און אזוי קומט אויס וועסטו טראכטן הוי מחשב שכר כנגד הפסד זעהן וואס אלע הפסדות וואס דאס קען גורם זיין. מען זאגט נישט אז זאלסט נישט זאגן, מען זאגט טינק עבאוט איט, טינק עבאוט דעיס וואס מענטשן, דעיס מענטשן מיין איך צו זאגן טאקע מענטשן וואס זענען נישט קיין לאו דווקא דורכגעטראכטע מענטשן, באט עס איז דא אסאך אזעלכע מענטשן, הא? וואס גייען זיי זאגן, וואס גייען זיי מקבל זיין, צו גייען זיי עס בכלל מקבל זיין, צו זיי גייען עס נאר נוצן אויף צו קענען מאכן א דזשאוק און נוצן דאס אגעינסט דיך.

עיקר הענין לעניות דעתי איז די עלעמענט פון גאווה, דער אוהב השם, כל גווני, למעשה ס'איז אימפלייד, יעדע סארט תוכחה האט אוטומאטיק אימפליקעישן אז איך בין נישט אזוי, ווייל דאס מיינט תוכחה אז דו טוסט ראנג און איך טוה נישט ראנג, יא איך גיי דיך זאגן איים גאנא שאו יו די רייט וועי, מיינט צו זאגן איי נאו וואט איים דואינג. ס'ליגט אין יעדע תוכחה א ריעלעזעישאן אז איך בין בעסער פון דיך, וואס דאס רופט זיך אן אין לשון קודש גאווה, ורם לבביך. באט, ס'איז, סאמטיימס אז מ'מעג זיין ורם לבביך, ס'איז דא זאכן וואס ס'גוט, אדרבה. אזוי ווי דער לייף גארדער שפרינגט אריין אין פול.

סאו דו גייסט עס קריעטן און נאכאמאל מען זאגט נישט אז ס'איז נישט ס'איז דא זאכן וואס איז דוחה אזוי ווי ס'איז דא דין קדימה אין די תורה איינס איז דא א עשה דוחה לא עשה ס'איז דא א דאורייתא דרבנן ס'איז דא א מנהג הלכה ס'איז דא אסאך לעוועלס און ס'קען זיין אז דא איז די מצוה פון מוכיח זיין איז דוחה די חשש צו די ודאי פון גאווה, גאווה איז א איסור, באט זעהן א צווייטן איד טוהן א עבירה איז אפשר א גרעסערע זאך, סאו די נקודה איז דא מער די ריעלעזעישאן און צו זיין אוועיר פון די פאקט אז וואס אז דו ווען דו זאגסט יענעם תוכחה גייסטו פילן ווי איך בין גוט און דאס איז א דעינדזשערעס פילינג.

ס'איז געווארן אזוי ווי אבוויעס די פראבלעם אז מענטשן קומען זאגן תוכחה און עס איז כאילו ער גרייט זיך אן וואס צו זאגן שארף און די מענטשן אליינס זענען געדינגען ס'האט געהאט ס'איז געווארן אביסל אזוי ווי א דזשאוק און מ'זאגט אז דער בעל שם טוב האט געמאכט עפעס א נייע מעטאד פון תוכחה. אז מען רעדט נאר פון זיך, און די אמת איז אז דאס האט די צווייטע פראבלעם עטליעסט, עס קען זיין ס'סאלווט די ערשטע פראבלעם אויכעט, איז געווען צו זאגן תוכחה אין א אנדערע סטייל, און זאגן תוכחה אין א נייע פעשן וואס צו עוואוידן די צוויי פראבלעמס. וואס איז די נייע פעשן פון זאגן תוכחה? ס'איז א קלעווער, ווי מ'זאגט ס'איז א קלעווער וועי אראונד, ס'איז א קלעווער ראונד עבאוט וועי, נישט נוצן די אולד פעשענד די סימפל תוכחה, נאר נוצן אנדערע זאכן, אנדערע זאכן. ס'איז.

רעדן מער די גדלות האדם, מען עוואויד די די איידיע פון פון זאגן עפעס איז נישט גוט, גייט, איך זאג עס נישט דאס איז נישט די ריעל תוכחה נאר עס איז א א ווי מען זאגט טשיקענינג אוט באט עפעס א וועג איז עס זאגן ווי גרויס יעדע מענטש איז ווי חשוב יעדע מענטש איז און זאגן וואסערע חשיבות ס'האט אז מען טוט עקס וויי זי און נישט רעדן אז מען טאר נישט טון.

דער מוכיח פארשטייט אז עניטינג עלס איז נאר זיין אסאך ערגער, סאו נוצט ער די ראונד עבאוט מעטאד פון תוכחה. צו מען זאגט עס איז אמאל געווען מוכיחים וואס האבן גערעדט פון זיך אליינס, אויך א גוטע מעטאד. אז מען זאגט אז איך האב געהאט דאס מען דארף אויך טון א סמארט וועג, נישט ממש מאכן זיך אינגאנצן פאר גארנישט. סאו דאס איז אלס עצות ווי אזוי עוקר צו זיין די גאווה. און אז מען רעדט שוין נישט בדרך גאווה, דאס איז נאך א כלל, אפילו באמת ביי דיך אין הארץ, איך האב שוין לאנג געשמועסט אסאך מאל, דאס אז דו טראכסט ביי דיך אין הארץ אז דו ביסט א בעל גאווה, דאס איז נישט אזוי שטארק נוגע, ס'איז מער נוגע ס'זאל נישט ארויסקומען פון דיין מויל אין א דרך פון גאווה, ווייל דאס האבן מיר שוין געשמועסט הונדערטער מאל אז דער עיקר.